קאסעט זיבן, זייט דרײַצן, המשך פון בוך יאשע קאלב פון י. י. זינגער. אין לג בעומר תרכ"ט האט דער בעל דין געזאגט מיט דעם זעלבן פרעמדן קול.

מיט א קול וואס איז פרעמד, ווי עס וואלט געקומען נישט פון א לעבעדיגן מענטשן, האט דער בעל דין די גאנצע דרשה איבערגעזאגט. אמת האט א רב גערופן. כ'געדענק, כ'געדענק האט א צווייטער איבערגעריסן. דער רבי ר' מיילעך האט געקוקט מיט צארן אויפן גאנצן עולם. ביאלאגורער דיין האט ער גערופן, איז דער יושב אין ביאלאגורע געווען א למדן צי אן עם הארץ? ער פלעגט בלויז זאגן תהלים האט דער דיין גענטפערט יידן האט דער רבי געזאגט ר' נחום איז א למדן און א בעל מקובל נישט משיג צו זיין האט דער קראקעווער רב געזאגט נישט משיג צו זיין האבן אלע רבנים נאכגעזאגט דער רבי ר' מיילעך האט זיך טיפער אריינגעריקט אין שטול ווי א זיגער. אבער באלד האט ר' שכנא דיין אויסגעשנייצט עטליכע מאל די נאז זיינע מיט א פייף און גענומען דעם בעל דין אויפן פארהער און די וואגשאהל האט ווידער גענומען שפרינגען. יאשע האט ר' שכנא דיין גערופן, זאג פארן בית דין אז דו ביסט נישט יאשע קאלב פון ביאלאגורע. דער בעל דין האט געשוויגן. שווייגסט האט ר' שכנא געשריגן, לייקנסט נישט?

וואס זאגט איר דערויף? דער בעל דין האט געשוויגן. ר' שכנא איז פון ארט אויפגעשפרונגען, לייקן האט ער געשפריצט מיט פייער, איך האב עדות געזאגט אז דו ביסט נישט נחום נאר יאשע, יאשע קאלב, לייקן אז דו ביסט עס נישט. דער בעל דין האט אפילו אויף דעם שרייעדיגן דיין קיין בליק נישט געטאן. דער קראקעווער רב האט אזוי גענומען טרייסלען מיטן קאפ אז עס האט אויסגעזען ווי אט פאלט אים דער קאפ אראפ. בעל דין האט ער געזאגט בייז, דאס בית דין פרעגט אייך ווער איר זענט. איך ווייס נישט האט דער בעל דין געענטפערט. דער קראקעווער רב איז פון ארט אויפגעשפרונגען, איר האט געזאגט אז איר זענט נחום דער איידעם פון ניעשעווער רעבן, זאגט פארוואס זענט איר אוועק פון אייער ווייב? איך האב אזוי געדארפט. וואו זענט איר געווען? אויף דער וועלט. רעכנט אויס די שטעט וואו איר זענט געווען.

דער ערשטער האט גענומען אויספרעגן דער אייזערנער קאפ פון דינעבורג, ער האט גארנישט געקענט ארויסקריגן. א גיכער, א צעטראגענער, א פלוט וואס פרעגט זיך אליין, ענטפערט זיך אליין און רעדט גיך, האלבע ווערטער, מיטן אויער נישט צו דערכאפן האט ער בלויז א צערודערונג אריינגעטראגן. בעל דין האט ער געזאגט, רייבנדיג זיך אין שטערן און בליצנדיג מיט די ווילדע אומרואיגע אויגן, איינע פון די צדדים מוז דאך זאגן ליגן. ווארום ממה נפשך, זענט איר נחום זענט איר דאך נישט יאשע, זענט איר יאשע זענט איר דאך נישט נחום. ראובן איז דאך נישט שמעון, און שמעון איז דאך נישט ראובן. אזוי איז דאך דער שכל מחייב א יא צי ניין, הע? ער האט זיגעריש א בליץ געטוהן מיט די ווילדע אויגן, און נישט ווארטנדיג אפילו אויף קיין ענטפער האט ער גענומען מאלן גיך

דער ליזשאנער צדיק האט צוגעמאכט די אויגן, ער האט פארקנייטשט דעם גרויסן שטערן, שטארק זיך פארטיפט, און מיט א סודות'דיגן קול וואס האט אויף אלעמען גלייך אנגעווארפן א מורא, האט ער גענומען פירן די זאך גאר אויף אן אנדערן וועג. אנשטאט אויספרעגן דעם בעל דין האט ער גאר גענומען אויספרעגן אויפסניי די עדות, און פאר אלעמען די ווייבער, סערל דעם רבינ'ס און צביה דעם שמס'ס. ניעשעווער רבינ'ס טאכטער האט ער געפרעגט, איז אייער מאן, נאך זיין צוריקקומען צו אייך, א מענטש גלייך ווי אלע, אדער ניין? סערל האט געשוויגן. רעדט ער אמאל מיט אייך? ניין, האט סערל געזאגט מיט טרויער. וואס טוט ער? האט דער ליזשאנער צדיק געפרעגט. ווי פירט ער זיך? ער זיצט פארשלאסן ביי זיך אין שטיבל. וואס נאך? אסאך מאל גייט ער אוועק ביינאכט אין פעלד און זוימט זיך לאנג.

ענטפערט האט דער ליזשאנער געזאגט, בית דין דארף עס וויסן. ווי אמאלט האט סערל געזאגט א פארפלאמטע. האט איר אים געזען אויסטוהן זיך? האט דער ליזשאנער א פרעג געטוהן מיט גרויס וויכטיגקייט אין קול, ניין. פארהוילט ער זיך פאר אייך? כ'ווייס נישט. האט איר געזען זיינע פיס? ניין. איר קאנט שוין גיין האט דער ליזשאנער געזאגט.

פלעגט ער נישט ארויסגיין ביינאכט אויפן בית עולם? יא. האט ער אמאל גערעדט מיט דיר? ניין. האט ער געלאכט אמאל? האט ער געוויזן א פרייליך פנים? ניין. האסטו געזעהן ווי ער טוט זיך אויס? היהיהי האט צביה גענומען הירזשען. יידענע לאך נישט האט דער ליזשאנער אויף איר אנגעשריגן, האסטו אמאל געזעהן זיינע פיס? ניין. האט ער זיך פארבארגן פאר דיר? צביה האָט נישט פֿאַרשטאַנען. דער ליזשאַנער האָט זי באַטראַכט און געהײסן גײן. ער האָט גענומען אױספֿרעגן די ביאַלאָגורער ייִדן, פֿון װאַנען איז דער יאָשע געקומען קײן ביאַלאָגורע? מיר װײסן נישט, האָבן די ייִדן געזאָגט. איז ער געװען אַ מענטש, צי האָט ער אַרױסגעװיזן מעשׂה שטות? ער איז געװען אַ נאַר, האָבן די ייִדן געזאָגט, דערפֿאַר האָט מען אים גערופֿן קאַלב. האט ער עמיצן געטשעפעט? ניין, פארקערט, אז מען האט אים געשלאגן האט ער געשוויגן. פלעגט ער רעדן מיט עמיצן? ניין, ער האט געשוויגן. שטענדיג אויסבאהאלטן זיך פון מענטשן. דער ליזשאנער האט די אידן דורכגענומען מיט די אויגן. האט עמיצער געזעהן אים אויסטוהן זיך? האט ער געפרעגט. ניין. האט עמיצער געזעהן זיינע פיס? ניין. דער ליזשאנער צדיק האט אראפגערוקט דעם ספאדיק איבערן קאפ און ווידער פארמאכט די אויגן. אלע זענען געזעסן אין מורא. באלד האט ער געעפנט די אויגן און מיט א ציטערנדיגן קול גענומען רעדן. רבותי, האט ער געזאגט, קלאר ווי דער טאג אז קיינער פון די צדדים האט חלילה נישט געזאגט קיין ליגנט פארן בית דין, אמת? אמת האבן זיך געהערט ענטפערס פון פארשידענע זייטן. אידן, האט דער ליזשאנער געזאגט. דער נעשעווער רבי האט געזאגט אין טלית און תפילין אז דער בעל-דין איז זיין איידעם, קיינער וועט חלילה נישט חושד זיין דעם רבין אין שקר, חלילה האבן קולות גערופן. דער ליזשאנער האט אנגעהויבן ציטערן. בעל-דין, האט ער געזאגט, זאג ווער דו ביסט. איך ווייס נישט. און איך ווייס יא האט דער ליזשאנער געזאגט, א גלגול ביסטו, הערסט?

ביסט נחום און דו ביסט יאשע, ביסט א למדן און אן עם הארץ, קומסט פלוצלינג אין שטעט און פארשווינדסט פלוצלינג פון שטעט, האלטסט זיך אויף אויף בית עלמין'ס, וואנדערסט איבער פעלדער ביינאכט, וואו דו קומסט ברענגסטו אומגליק, מגיפות, שרעקסט אויף בית עולם'ס, ביסט זיך מזווג מיט ווייבער, פארשווינדסט און קומסט ווידער, האסט נישט קיין טעם אין דיין לעבן,

וויי איז מיר, האָבן זיך זיפֿצן געטראָגן. לייקן! האָט דער ליזשאַנער געשריגן צום בעל-דין. שווייג נישט! דער בעל-דין האָט געשוויגן. רואיק, קאַלט און גלייך האָט ער געקוקט מיט זיינע גרויסע שוואַרצע אויגן, וואָס זענען אָפֿן, נאָר זעען קיין זאַך נישט. אַ וויילע איז געווען שטיל, ווי עס איז שטיל אין פֿעלד פֿאַר אַ שטורעם.

אלע מיטאמאלט האבן אויגנבליקליך זיך אראפגעלאזט צום געפאלענעם. רבי! האבן קולות גערופן. ישראל אביגדור האט גיך און מיט א געוואלדיגן כח אלע אפגעשטופט פון זיך, מיט דעם זעלביגן כח האט ער געכאפט דעם שווערן רבין אויף די הענט און אים אריינגעזעצט אין דער שטול, אבער דער גוף איז געווען קאלט און אומבאוועגליך. ישראל אביגדור האט גענומען דעם טויטן גוף און אים אוועקגעטראגן צום שלחן אויפן בעלעמער. דארט האט ער אים גלייך געלייגט ווי מען לייגט א ספר תורה און אים איבערגעדעקט מיט א טלית. ברוך דיין אמת האט ער געזאגט הויך. אן איינצלנע יאמער, א מאנצבילישע נאר א דינע וואס דערמאנט אן קלאגן פון א נקבה האט דורכגעשניטן שארף דאס גרויסע בית המדרש, א יאמער, א שווערע, א גרויליכע.

פתחיה זיינען פון די סלופעס גארנישט אפגעטראטן. נאכן רבינ'ס קבורה האבן פינף זין געזאגט קדיש, פינף פאר הענט האבן אין אטלאסענע קאפאטעס די לאצן איינגעריסן. גלייך דערויף האבן מחנות אידן יעדן פון די זין ארומגערינגלט און מיט הויכע קולות גערופן, מזל טוב נעשעווער רבי! ישראל אביגדור מיט אן עולם האט זיך אפגעטיילט און געזוכט ארום זיך. ר' נחום האט מען גערופן,

אַ שד! האָבן ייִדן געשריגן און געלאָפֿן, אַ גילגול! מען האָט פֿאַרהאַקט פֿאַר אים טיר און טויער. ער איז אַרויס הינטער דעם שטעטל צום גוטן אָרט, ער האָט אַוועקגעלייגט דעם זאַק צו קאָפּנס דעם שטעקן דערלעבן, און ער איז אײַנגעשלאָפֿן. די לבֿנה האָט אים באַלויכטן און באַוואַכט. סוף פֿון בוך יאָשע קאַלב פֿון יוד יוד זינגער.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיקן רעדנדיקן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר.